ב' חלקים מהתוועדות, י ג תמוז תשט ו. אין מאמר דער רבי מפרש דעם ב א אז יהי הוי' אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו אל יעזבנו ואל יטשנו, איז ער מפרש דעם התחלה דערפון. דעם סוף פסוק דעם אל יעזבנו ואל יטשנו איז דא אין א מאמר וואס דער רבי פארטייטשט עס אויכעט און זאגט אז נישט קוקנדיג אויף דערויף וואס מ'האט זיך שוין מתפלל געווען אז יהי הוי' אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו, און מ'האפט זיך אז די תפילה האט געפועלט, און פון דעסטוועגן איז נאך דא די בקשה אל יעזבנו ואל יטשנו, און זאגט דארט א קורצע פאר ווערטער אז מ'זאל נישט קיין טעות האבן אין די עבודת הבירורים. און האט ער דערציילט ביי אן אנדער געלעגנהייט דערציילט ער א מעשה וואס איז נאך געווען אינעם אלטן רב'ס צייטן אז אמאל איז געווען א גביר וואס פלעג אמאל איז געווען די מנהג אז מען פלעגט פארן אויף די ירידים איינקויפן סחורה און דערנאך קומענדיג צוריק אהיים פארקויפן דאס ביסלעכווייז פארנדיג איז געווען דער דער גביר איז געווען א בן תורה, במילא האט ער זיך נישט געאיילט מיטן פארן, פלעגט זיך אפשטעלן אין וועג, האט אפגעהיט תפילה בציבור, און זיך געהיט זיינע שיעורים, און די שעות אין די פרייע צייט אין די שעות הפנויות האט ער פלעגט ער זיך שטילע ביסלעכווייז פארן און פארן ביז וואנעט סוף כל סוף פלעגט ער דערפארן, נישט געווען קיין אץ להעשיר און געווען א גביר. איינמאל ער אנגעקומען אין א שטעטל פרייטאג בייטאג, מילא האט ער זיך שוין געוואלט איז געבליבן אז ער אז ער וועט דארטן בלייבן ביז נאך שבת, דער בעל עגלה זיינער איז אויכעט געווען א א איד נאר דען א פראסטער, מילא האט מען צוזאמענגערעדט זיך אז מען בלייבט דא ביז נאך שבת, מילא איז זיך יעדער אוועקגעגאנגען גרייטן זיך צו שבת. די ערשטע זאך אוועקגעגאנגען אין מרחץ און דערנאך האט מיטגענומען דער גביר דארט די די לבושי שבת א זיידענע קאפאטע מיט א שטריימל מיט מיט די אלע זאכן וואס געהערט דערצו, גייענדיג צוריק פון מרחץ צו זיך אויף דער אכסניא זעהט ער אז ס'איז דורך געפארן א אן אנדער בעל עגלה און ס'איז עפעס אראפגעפאלן א ראד אדער דער וואגן אריין אין בלאטע, האט ער זיך דערמאנט א איד א למדן אז ס'איז דא די מצוה פון עזב תעזב עמו. ממילא איז אז ס'שטייט א איד און שלעפט דעם וואגן צו שלעפט דעם פערד צו די סחורה דארף ער זיך אים מיטהעלפן, מילא האט ער זיך אים אוועקגעשטעלט מיטהעלפן. וויפיל ער האט פארשטאנען אין א פערד און ווי מ'דארף שלעפן א פערד און שלעפן א וואגן און ארויסשלעפן סחורה האט ער זיך די ערשטע זאך זיך צומזיקט און פארשמירט די קאפאטע און איז געבליבן אינגאנצן אין וואונדן און אדער ער האט יא געהאלפן אדער ער האט קאליע געמאכט, אבער בכל אופן דורך דעם ענין האט ער אויפגעטאן אז ביי עם איז געווארן די קאפאטע צוריסן און פארשמירט און ער אינגאנצן א צומאזיקטער און קיין צייט איז שוין נישט געווען איז ער אזוי אנגעקומען אין שול. דער בעל עגלה האט זיך אויך דערוואוסט אינמיטן טאג אז מען בלייבט דא ביז נאך שבת איז ער אויך אוועק געגאנגען אין מרחץ מיט זיינע לבושים איבערגעטאן נאר אזוי ווי דעם פערד מיטן וואגן האט ער אריינגעשטעלט נאך פריער דארט וואו זיי האבן געדארפט שטיין, האט ער זיך דעם גאנצן אפאר שעה געהאט פאר זיך, איז ער אוועק געגאנגען אין שול אויף זאגן דערווייל אפאר קאפיטלעך תהילים, געקומען איינער פון די ערשטע אין שול האט ער זיך געזאגט אפאר קאפיטלעך תהילים, זיך ארום געקוקט וואס טוט זיך אין שול, דערווייל זעט ער אז זיינען אריינגעגאנגען ארימע לייט, האט ער א יעדערן איינגעלאדענט צו אויף שבת צו זיך אין אכסניא. ווען א בעל עגלה ווי האט אמאל געקאסט דער עסן, במילא איז היות ער איז געווען פון די ראשי וואס פון די ערשטע וואס זענען געקומען אין שול האט ער מיטגע האט ער געהאט צען א גאנצע מנין ארעמע לייט איינגעלאדען אויף זיינע קעסט, גייענדיג פון שול האט איז געגאנגען דער בעל עגלה אויך אנגעטאן אין זיינעס מיט צען אורחים אויף שבת און דער גביר איז געגאנגען מיט א צעריסענע קאפאטע, און פארשמירט אינגאנצן אדער אין בלאטע אדער אין בלוט און אינגאנצן צומאזיגט, ניט ער קאָן הייבן א פוס ניט ער קאָן גיין מיט א האנט, מיט ניט ער קאָן הייבן א האנט ניט ער קאָן גיין מיט א פוס, און בשעת מ'האָט זיך אוועקגעזעצט, דער אין זיין צימער מיט צען אורחים און מ'האט געדאוונט מיט א מנין, און דער מיט זיין צובלוט צו איז אינגאנצן א צוקלאפטער, פארשטייט מען וואס דער האט געהאט פאר א שבת און דער האט גע דערנאך האָט דער רבי מסיים געווען, אך אז לאחר מאה ועשרים שנה איז מען געקומען אין בית דין של מעלה, האט מען געזאגט אז דאס איז אה דאס איז נשמות תועות וואס האבן פארבלאנדזשעט, דער בעל עגלה האט געדארפט זוכן די מצוה פון עזב תעזב, איז ערשטנס וואלט ער זיך נישט צומאזיקט, צווייטנס וואלט ער געהאלפן ארויסשלעפן דעם וואגן, און דריטנס וואלט וואלט אלעס געווען ווי ס'דארף צו זיין און ער וואלט געווען במקומו. דער גביר האט געדארפט זוכן אידן צו נעמען אויף זיינע קעסט אויף שבת, אזוי ווי מ'האט זיך פארביטן מיט די עבודה, האט מען אויך געפסקנט אז מ'זאל אראפשיקן די נשמות נאכאמאל אהערצו אונטן, און מ'זאל זיך נאכאמאל טרעפן דער סיפור און דער זאל מתקן זיין די מצוה פון עזוב תעזוב, און דער זאל מתקן זיין די מצוה פון הכנסת אורחים וואס מערער. אנטקעגן וואס זאג איך ס'דא אזוינע וואס כחם בפה זיי קענען גוט זינגען א ניגון און ס'דא אזוינע וואס כחם בכיס וואס זיי קענען געבן אסאך אויף צדקה איז אויב דא איז געווען אזוינע וואס האבן זיך פארביטן די וואס האבן געדארפט געבן מערער געלט האבן מערער געזונגען און די וואס האבן געדארפט מערער זינגען האבן זיך פארליען אויף צו לייען געלט איז וואס דארף מען דאס אפלייגן אויף א לאחר מאה ועשרים שנה באלד קומט משיח וועט בטל ווערן אלע עניינים איז זאל מען איצטער ממלא זיין די וואס האבן ניט דערגעבן אין געלט זאלן דערגעבן אין די געלט און די וואס האבן ניט דערזונגען זאלן דערגעבן גלייך אין זינגען על הסד
דער שווער האט דא פארענדיגט דעם פארברענגען פון י"ג תמוז, האט ער געוואונטשן אז די אלע וואס דארפן פארן ווי דאס הייסט דא אין קאנטרי זאלן האבן א געזונטן זומער און א הצלחה'דיגן זומער, אזוי ווי משנה לשנה איז דאך נחלשו הדורות. איז דער שווער האט מדייק געווען די וואס דארפן, איז אפשר מוסיף זיין אט אט די וואס ווילן, נאר דא זענען וואס דארפן ניט און ווילן, און וויבאלד דער אייבישטער איז דאך א גוטער זאל ער זיי אויכעט געבן א געזונטן זומער, פשוט אז דער רובא דרובא די וואס פארן דארף מען ניט, און די וואס דארפן קענען ניט פארן, און במילא איז דאך ווייטער א ענין פון נשמות התועות, ווי דער גביר מיטן עזב תעזוב און דער בעל עגלה מיט הכנסת אורחות, איז זאלן די וואס דארפן יא, די וואס דארפן ניט, אבער די וואס מאיזה סיבה שתהיה וועלן פארן, זאלן זיי האבן א געזונטן זומער און א הצלחה'דיגן זומער, און אויסנוצן דעם זיין אין ערי השדה צי אין שדות סתם אויף מפיץ זיין דארטן אידישקייט, ווארום אין יעדער יאר, אין יעדער ארט, קען מען דאך עפעס אויפטון אין דעם, ווי ס'איז דאך דא דער ווארט פון בעל שם טוב וואס איז אפגעדרוקט אין די הגהות פון ליקוטי תורה אז בשעת א איד בלאנדזשעט ביערים ובדרכים אין וועלדער און וועגן איז דאס צוליב דעם וואס אין דעם ארט וואו ער גייט דורך איז זינט די וועלט איז באשאפן געווארן איז דאס צוליב דעם מינוט צוליב די רגע וואס דארט וועט דורכגיין דער איד און וועט דארט טראכטן בשעת מעשה א דבר תורה אדער מאכן א ברכה און ווי ס'רעדט זיך אמאל אז אפילו ער וועט גארנישט ניט טאן אבער דערווייל גייט דאך דורך א נפש אלוקית וואס זי איז חלק אלוקה ממעל ממש און ווי שטייט אין חסידות אז דאס אלוקות ווערט נשמה איז ווארט דאך פון זינט בריאת העולם אט א דער שטיקל ערד צי דאס ערגעץ וואו פארווארפן אין א וואלד צי אין א פעלד צי לעבן א טייכל צי אויף א בארג אז עס זאל קומען דאס רגע המיועד אז ער זאל זוכה זיין אז אויף אים זאל טרעטן א בן אב צי א בת אברהם יצחק ויעקב און ווער רעדט נאך ווען ער וועט דארטן עפעס אויפטון אין ענינים פון תורה ומצוות, און אז מען פארט ארויס מיט אזא מין החלטה, מיט אזא מין שליחות, איז דאס על דרך ווי שטייט אנטקעגן הלכות בדיקת חמץ, אז מען דארף מאכן די ברכה, און ער דארף זוכן, וועט ער געפינען איז גוט, וועט ער ניט געפינען מאכט אויך ניט אויס, איז דאס ניט חס ושלום ברכה לבטלה, ער דארף אפטאן זיין ענין, מער ניט מצד א הידור דארף מען פארברענען די כלים. אבער מצד דעם ענין אליין איז די מצוה באשטייט אז ער דארף בודק זיין בשעת ער פארט ארויס מיט דער שליחות און ווי דערנאך וועט זיך אויסלאזן וויבאלד אז ער את שלו עשה האט ער אפגעטאן זיין שליחות און אט א דעמאלט איז ער מוכן ומזומן אז משיח זאל אים מיטנעמען אויף זיין וואגן און אוועק פירן אים אין ארץ אשר עיני השם אלקיך בה בגלוי ביי דער גאולה שלימה והאמיתית. און אָט אַזוי אָבער פון דעסטוועגן פאַרלאָזן זיך, וויבאַלד אַז ער ווייס אַז ס'ניט נוגע דער אויפטאָן מער ניט ווי דעם רצון, וועט ער יוצא זיין מיטן רצון אַליין, איז אָט אָט דעמאָלט איז זיך די איז אָט דעמאָלט איז זיך די הוראה אַז לא המדרש עיקר אלא המעשה, ער מצידו דאַרף טאָן אַלץ וואָס איז דאָ ביכולתו, און דערנאך האט ער זוכה געווען וועט ער האבן די מעשה בפועל אויכעט, אויב חס ושלום ער איז ניט זוכה וועט ער האבן מער ניט ווי דעם שכר הליכה בידו און שכר חזרה בידו, אבער מצידו דארף מען פארן מיט דער החלטה אויף טון ככל שביכולתו אין די עניינים פון תורה ומצוות. בשעת ס'פארן ארויס אזויפיל מענטשן פון ניו יארק איז אט די מענטשן וואס בלייבן אין ניו יארק בלייבן זיך שוין אין קאנטרי און זאלן זיי אין דער היגער קאנטרי אויכעט טון אט דאס וואס מ'דארף אויפטון אין יענער קאנטרי. לחיים! לחיים!